משיחת י ג תמוז תשכ ט. אז ס'קען זיין ווי דער גוף שטייט אין א דרגה ווי די נשמה, וואס דאס איז געווען ווי משה איז געווען אין הר סיני, איז ער געווען לחם לא אכל ומים לא שתה, האט אינגאנצן נישט געהאט צו טון מיט עולם הזה, זיין גאנצער ענין איז געווען לערנען תורה מיט דעם אייבערשטן, וואס מ'זעט בשעת מ'קוקט זיך צו. ווער דער מלמד איז פארשטייט מען אין וואס פאר א דרגה ס'שטייט דער תלמיד. ס'דארף דאך זיין עפעס א פארבונד צווישן די מלמד מיטן תלמיד, וואס דערפאר זאגט מען דאך אז פון די תלמידים קען מען דערקענען אז זיי זיינען תלמידיו של אברהם אבינו אדער חס ושלום פארקערט אז פון די תלמידים דערקענט מען אז דאס איז געווען א מענטש ווי אברהם אבינו. וואס דאס דערפון פארשטייט מען אז אט די פערציג טאג ארבעים יום וארבעים לילה איז משה רבינו געשטאנען אין אזא מין דרגה אז ער האט געקאנט לומד זיין תורה מפי הקדוש ברוך הוא סיי ביום און סיי בלילה און ארבעים יום אן קיין הפסק. וואס ער איז דאך דארט געווען מיטן גוף, איז דאך א סימן אז זיין גוף איז געשטאנען אין אזא מין מעמד ומצב שלא בערך פון א נשמה פון סתם א אידן, אדער אפילו פון א גרויסן אידן לאחרי זה.

אויב אזוי ווערט דאך די שאלה פארוואס טאקע האט ער געדארפט וויסן צו עס איז יום צו עס איז לילה, נאר וואס דען, ער האט נישט געהאט קיין ברירה סיידן פון מלאכים וואס ארט עס ער וועט נישט וויסן. דאס איז דאך לכאורה א ירידה, ער שטייט אין אזא מין מצב וואס איז העכער פון צייט, און ווי מען זעט דאס איצטער אויכעט אין ביישפילן אז א מענטש שטייט אמאל אין א מצב מרומם אין א העכערע שטופע,

וואס אט דא זאגט מען בשעת משה רבינו געפינט זיך אין א מעמד ומצב וואס ער איז העכער פון זמן, זאגט אים דער אייבערשטער דעמאלט אז דעמאלט דארף ער אויך האבן א פארבונד מיטן זמן, נאר וואס דען, נישט חס ושלום ער וועט אים מאכן נידעריגער, ס'קומט צו גיין א מלאך וואס פון די מלאך דערקענט ער לויט דעם מלאך'ס שינוי ההנהגה. אז דאס איז א ענין פון יום צו דאס א ענין פון לילה, וואס גיבט עס איהם דערנאך די מעגליכקייט אז בשעת ער וועט אראפגיין פון בארג וועט ער מיטנעמען מיט זיך אט א די תורה ווי זי שטייט דעמאלט ווען ער האט עס געלערנט מיטן אייבערשטן.

ווארום זייענדיק אויפן בארג האט ער אויך געהאט עפעס א פארבונד מיט זמן, אף על פי וואס ער דאס האט אים דערמאנט א מלאך, ווארום ער אליין איז געשטאנען העכער דערפון. דערנאך איז ווי גערעדט פריער, בשעת משה איז אראפגעגאנגען פון הר סיני, האט ער ניט נאר געהאט צו טאן מיט כהנים, ניט נאָר געהאַט צו טאָן מיט לוויים, ניט נאָר געהאַט צו טאָן מיט ישׂראלים, נאָר אַפֿילו מיטן ערבֿ-רבֿ, און נאָך מער, אַפֿילו מיט די עושׂי העגל, האָט משה רבינו געזאָגט, ואם אַיִן, איז מחני נא מספֿרך. אזוי איז א כלל אט וואס פאר א חטא ס'טרעפט נישט ביי אידן, איז ואשימם בראשיכם אז די אשמה תלוי אין די ראשיכם, וויבאלד אז זיי האבן ראשים און מנהיגים איז אט דעמאלט איז אט דעמאלט דארף דער ראש צי דער חבר הסנהדרין בזמן וואס ס'איז געווען סנהדרין דארף ער באווארענען אז ס'זאל אויפגעטון ווערן אז אידן זאלן זיך פירן ווי אידן דארפן זיך פירן. וואס דאס אויך ווי ער זאגט אין תנוט ואליהו, אז וואס איז געווען די הנהגה פון סנהדרין, ניט נאר זיי זיינען געזעסן אין לשכת הגזית אין בית המקדש און געלערנט תורה און געפסקנט דינים, נאר די הנהגה דארף זיין אז קושרים שלשלאות של ברזל במתניהם, מען גארטלט זיך אונטער מיט שטריק פון אייזן,

און דארטן לערנען זיי מיט אידן תורה כי תראה ערום וכסיתו, אז דארט וואו מען טרעפט א ערום פון תורה און מצוות איז אט דעמאלט פארריכטן דאס ער זאל וויסן און זאל לערנען תורה און זאל מקיים זיין מצוות. אין די איינציגן פאל וואס איז געווען וואס מען האט נישט געקאנט באשולדיגן די ראשים איז דאס געווען ביי דעם חטא העגל, דערפאר וואס משה רבינו איז דעמאלט געווען אין הר סיני, און דארט נישט געווען וואס ער אליין האט עס אויסגעקליבן, דער אייבישטער האט אים דארטן געהאלטן די ארבעים יום וארבעים לילה, במילא האט ער קיין שייכות נישט מיט דעם גאנצן ענין פון עגל. ער איז געווען אין הר סיני אין א מעמד ומצב אלס א תלמיד און א שומע לקחי לומד תורה עם הקדוש ברוך הוא, און דא האט זיך אויפגעטון, למטה האט זיך אויפגעטון אט דער ענין. פון דעסטוועגן זאגט משה רבינו אז אויב דער אייבישטער איז מוחל די עושי העגל, איז אט דעמאלט איז ער מסכים אז ער איז א מציאות, ואם אין איז מחני נא מספרך אשר כתבת. און אט דאס איז די הנהגה וואס משה רבינו האט אונז דערציילט אין תורה, וואס דער אייבערשטער האט אונז געהייסן אריינשטעלן אין תורה, ווי ער זאגט אין זוהר אז דערפון זאל מען אפלערנען לדורות הבאים. This audio has been restored by JEM.